שמואל בית פרק י ט. פריערדיגע פרק האבן אונז געלערנט ווי דוד און זיינע מענטשן האבן ארויסגעגאנגען מלחמה האלטן מיט אבשלום און זיינע מענטשן, דוד האט אנגעזאגט אז מען זאל זיך פירן רואיג מיט אבשלום, למעשה יואב און זיינע מענטשן האבן געהארגעט אבשלום און דוד האט באקומען די בשורה. יעצט הערן אונז די ריעקשאן פון דוד המלך צו די בשורה, און די ריעקשאן פון יואב צו דוד'ס ריעקשאן, ס'איז דא די גאנצע צייט די דאפלטע זאך, וויאזוי האלט דוד, וויאזוי פילט זיך דוד וועגן עפעס, און וואס האלט יואב. איז דוד געגאנגען דארט אויפן עליה אויפן העכערע די שער, האט ער געשריגן בני אבשלום בני בני אבשלום א שאנד א שאד איך בין נישט געשטארבן אנשטאטס דיך. און יואב האט מען געזאגט דאס אז דער מלך איז מורא'דיג סעד וועגן אבשלום, און נישט נאר יואב נאר פאר די גאנצע עולם איז דער גרויסע ישועה וואס זיי האבן געהאט זיי האבן מנצח געווען די אבשלום מיט זיין ארמעי איז נהפך געווארן לאבל. האבן געהערט אז דער מלך איז טרויעריג אז זיין זון איז געשטארבן, און דער פסוק פארציילט ממש כאילו אז בעצם זענען געווען די מנצחים פון די מלחמה, זיי זענען אריין זיי האבן זיך אריין גע'גנב'עט אין שטאט, די לשון זיך אריין גנב'ען די שטאט אזוי ווי ס'גנב'עט זיך אריין ווען מען פארלירט, יא ווען מען פארלירט די מלחמה קומען די סאלדאטן צוריק אזוי פארשעמטערהייט, זיי קומען נישט סתם מיט א פאראד, יא מען גייט אזוי שטילערהייט קיינער זאל נישט באמערקן כאילו, אזוי זענען זיי אריין געקומען, ס'איז ממש א שאד ווייל זיי האבן דאך געוואנען, יואב האט פארשטאנען אז דאס איז נישט קיין וועג. און דער מלך שרייט בני אבשלום יואב פארשטאנען ס'איז נישט קיין וועג איז ער געקומען אנגעשריגן פאר דוד און ממש גערעדט צו אים זייער שארף און געזאגט קוק דוד די פארשעמסט דיינע אלע עבדים דיינע אלע קנעכט און זיי האבן זיך אלע מוסר נפש פאר דיך ווען נישט אונז וואלסטו נישט געהאט דאס וואס די האסט יעצט זיי האבן דיך געראטעוועט יעצט און די וואס טוסט די ביסט ממש פארקערט די האסט ליב דער וואס האט דיך פיינט די האסט פיינט דער וואס האט דיך ליב אין אנדערע ווערטער די ביסט זאגסט א שאד דו ביסט נישט געשטארבן אנשטאטס אבשלום יא מילא דיך אבער דארפסט אויך טראכטן פון דיינע מענטשן יא די וואלסט געווען מער העפי אז אונז זאלן אלע זיין טויט און אבשלום זאל זיין לעבעדיג? דאס איז נישט קיין וועג. זאגט אים אבשלום, איך שווער, אויב דו ביסט ממשיך מיט די וועג, דו וויינסט אויף אבשלום, מארגן בלייבסטו, מ'גייט דיך, גייט, ס'גייט כאילו מקוים ווערן וואס דו ווילסט, ס'גייט נישט בלייבן קיין איין מענטש, איך וועל נעמען אלע מענטשן און זיי וועלן מאכן זייער אייגענע מלך און גיין אוועק פון דיך, דו קענסט נישט אזוי פירן, אנדערע ווערטער יואב פארשטייט אז א מלך, יא, ס'איז אמת ער האט פילינגס פאר זיין זון, אבער ער איז א מלך יעצט, ער קען זיך נישט אזוי פירן, ער דארף ווייזן פאר די עולם אז ער איז מיט זיי, זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר אים, ער האט זיך נישט ארויסגעגאנגען מיט מלחמה פאר זיי, יא, אבער דארף זיי ווייזן אז ער איז מיט זיי. שוין די מלך האט פארשטאנען אז ער האט נישט קיין ברירה ער איז דאך גערעכט ער געגאנגען געזעצן דארט אין טויער און די עולם איז אריבער געגאנגען מ'זאגט פאר די עולם אז די מלך איז דארט כאילו יעצט ס'שטייט נישט וואס אבער כאילו יעצט איז אנגעווינטשט צו במעשה צו מיט דעם וואס איז ארויס געקומען ער האט זיך נישט מער נישט באהאלטן געשטאנען אויפן דאך און געוויינט און געוויזן אז די מלך איז מיט די מענטשן ער איז זיי מכיר טובה אז זיי האבן אים געהאלפן און זיי בלייבן מיט אים. שוין איז יעצט אז אבשלום איז געענדיגט דארף מען צוריק ברענגען דארף צוריק צוריק גיין צו די מלוכה איז אינטערעסאנט מען זעט דא קלאר אז מען דארף האבן אזוי א מעמד חזרת המלוכה עס איז נישט סתם אז נישטא קיין אבשלום סאיז סאיז געווען א גרויסע ערער רוב עולם רוב אידן בעצם איז משמע זענען געגאנגען מיט אבשלום אדער א גרויסע חלק אידן איז פארציילט די פסוק ווי מען האט זיך צוזאם געקומען און מען האט גערעדט ויהי כל העם נדון מען האט דן געווען די שבטי ישראל אז וואס דער מלך דוד יא און זיי האבן פארט ער האט אונז געראטעוועט פון אלע אלע אונזערע פיינט פון די פלשתים אבשלום האט אים נאכגעלאפן אבער יעצט איז אבשלום טויט איז לאמיר אים צוריק ברענגען יעצט דא איז געווען א געווארן א שטיקל רייבעריי צווישן יהודה און ישראל זייער אינטערעסאנט דוד המלך שוין האט זיך עפעס געהאט עפעס טון מיט דעם נישט קלאר וואס ס'גייט דא פאר דוד המלך האט געשיקט פאר צדוק און פאר אביתר זיי זאלן רעדן מיט די זקני יהודה אז זיי זאלן נישט זיין די לעצטע צוריק צו ברענגען דעם מלך יהודה איז דאך דוד'ס שבט דוד'ס משפחה האט ער געזאגט וואס איז ענק זענען דאך אונז עצמי ובשרי ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך ס'א שאד ענק זאל זיין די לעצטע ס'וועט זיין בושות פאר ענק אליין קומטס מיך צוריק ברענגען די ערשטע נישט קלאר וואס האט ער געוואלט פון דעם נאך א זאך האט ער געזאגט דוד א אינטערסאנטע זאך ער וויל מעביר זיין יואב ער וויל מער נישט יואב זאל זיין די שר צבא זעסט דאך יואב האט גערעדט שארף ער האט געהארגעט אבשלום, ער איז נישט העפי מיט אים, ער וויל מאכן זיין ברודער עמשא, זייער אינטערעסאנט, עמשא איז געווען די שר צבא פון אבשלום, אבער אפשר דאס איז געווען א שלום אקט, ער וויל נעמען די שר צבא וואס איז געווען קעגן אים און ברענגען אויף זיין זייט, נישט קלאר פארוואס ער טוט דאס, מ'גייט שפעטער זען, יואב איז נישט געווען העפי מיט דעם, ער האט געהארגעט עמשא, אבער על כל פנים, ער זאל אים זאגן איך גיי דיך מאכן די שר צבא, און שוין טאקע די אנשי יהודה האבן מסכים געווען, זיי האבן געזאגט. שיקט שליחים זיי ברענגען צוריק דעם מלך. יעצט אויפן וועג צוריק איז דער מלך געווען אין עבר הירדן אין מחניים דארט איז געווען די מלחמה, יעצט גייט ער צוריק אריבער די ירדן צוריק קיין ירושלים, איז גע אויפן וועג אזוי ווי יעצט אויפן וועג אהין האבן מיר געלערנט פארשידענע מענטשן וואס טרעפן זיך מיט די מלך, וואס זיי קומען אים אים זיך גיין מיט אים און וואס ער שיקט צוריק און אהער און אהין, ענליך צו דעם קומט מען זען עס דא זייער ממש די זעלבע זאך, די זעלבע מענטשן אפילו, און עס ווערט אזוי ווי א ריווערס. למשל פריער האבן אונז געלערנט שמעי בן גרא פון בחורים ער איז געקומען ער האט געשאלטן דוד אויפן וועג אהער יעצט זעהט ער אז דוד קומט צוריק האט ער פארשטאנען אז ער איז אויף צרות ער דארף זיך מפייס זיין מיט דעם מלך אנישט איז ער אויף צרות איז ער געקומען נאך איינער ווער איז נאך געקומען ציבא האבן מיר געלערנט פריער וועגן ציבא באלד וועט מען זעהן ער איז געקומען זאגן אז ער איז מיט דוד אבער מפיבושת איז נישט עס קומט עס בקיצור גייט דער מלך דער מלך אהיים, קומט שמעי בן גרא און ער פאלט פאר דעם קעניג צו די פיס און ער זאגט אים ער זאל אים מוחל זיין, ער זאגט אז ער האט געזינדיגט און ער וועט זיין דער ערשטער, פריער גערעדט אז יהודה האט ערשט צוריק געברענגט דעם מלך, איך וועל זיין דער ערשטער פון בית בן יוסף, דאס הייסט פון בנימין, איך וועל זיין דער ערשטער, איך בין דער ערשטער מקבל מרות פון די קעניג, אז איך בעט זיך איבער אז איך האב אים אזוי געשאלטן אויפן וועג ארויס. און אבישי, געדענקט אבישי איז א שארפער, א ברודער פון יואב, ער זאגט, וואס איז דאס? וועגן ווייל ער בעט זיך איבער גייט מען מ'דארף אים הרג'נען, ער האט גערעדט מקלל געווען די משיח השם, ער האט דאך געוואלט הרג'נען שוין איינמאל, שוין די צווייטע מאל וואס ער וויל אים הרג'נען, און דוד לאזט זיך נישט, דוד פירט זיך מיט רחמנות, ער זאגט מה לי ולכם בני צרויה, וואס איז דאס, היינט איז א גוטן טאג, היינט איז א טאג וואס איך בין א מלך, פארוואס זאל איך אים הרג'נען, סאונד ענליך אזוי ווי שאול המלך איז ערשטע טאג געזאגט ער ווערט א קעניג ס'איז א גוטע צייט מ'מאכט אזוי ווי א חנינה מען הרגעט נישט ער האט געזאגט פאר שמעי גייסט נישט הרגען הייסט היינט גייט ער נישט הרגען מיר גייען זעהן ווען דוד המלך גייט שטארבן מען גייט אנזאגן פאר שלמה מען זאל אים הרגענען אבער ביז דערווייל ס'הייסט אויף היינט לאזט מען אים. יעצט די זעלבע זאך קומט מפיבושת מ'האט געלערנט פריער אז ציבא איז געקומען ער האט געזאגט פאר מפיבושת איז קעגן די קעניג ער ווארט אז ס'זאל צוריק קומען די מלוכה פון בית שאול יעצט דערווייל הייבט זיך נישט אן און מפיבושת קומט און ער ווייזט אז זייט די מלך איז אוועק געגאנגען האט ער זיך נישט לא עשה רגליו ולא עשה שפמו ער האט זיך נישט געשניטן די מוסטעש נישט זיך נישט געוואשן קיצור ער האט זיך נישט געגרומט ער האט זיך געפילט ביי געפירט באבילות זייט דוד המלך איז נישט אינדערהיים. יעצט אז דער מלך קומט צוריק איז ער געקומען מקבל פנים זיין, ער פרעגט אים דוד דוד ווי ביסטו נישט געקומען מיט מיך? זאגט ער קום אהער זאלסט אדוני המלך זאלסט וויסן אז מיין קנעכט ציבא האט מיך אויסגענארט, איך האב געפלאנט איך גיי גיין מיטן אייזל, קומען צום מלך איך קען דאך נישט גיין אויף די פיס איך דארף גיין מיטן אייזל, ביזדערווייל איז ער אנטלאפן זעט אויס ער איז אנטלאפן מיטן אייזל ער האט נישט אפילו געקענט קומען מער, און ער האט געזאגט פאר די קעניג אז מפיבושת איז קעגן אים און וועגן דעם האט ער דאך באקומען דוד המלך האט אים געגעבן אלע נכסים פון בית שאול, ער האט פארדינט עפעס פון דעם. און דוד המלך האט געגלייבט די לשון הרע, און זאגט אים מפיבושת יעצט טו וואס דו ווילסט, איך וויל דיר זאגן דו ביסט אלץ וואס האסט געטון מיט מיך איז דאך בחסד, מיר זענען דאך אלע חייב מיתה פאר דיך, מיר זענען פון בית שאול, איז איך בעט זיך איבער, און וואס האט אים דער מלך געזאגט, פארוואס זאגסטו אזוי, ווייסט וואס מ'וועט מאכן א פשרה, דו און ציבא וועלן ביידע נעמען די פעלד, אינטערעסאנטע פשרה, חזל רעדן פון דעם אז ס'נישט געווען יושר די פשרה, על כל פנים דאס האט ער געמאכט די פשרה, און מפיבושת זאגט ווייסטו וואס איך דארף נישט אפילו דאס, איך וויל ציבא נעמען די גאנצן, איך בין פשוט העפי אז דער מלך איז צוריק געקומען. שוין דאס איז די מעשה מיט מפיבושת און ציבא. א דריטע מעשה, א דריטע מענטש וואס ער טרעפט אויפן וועג צוריק, איז ענליך צו די מעשה וואס מ'האט געזען פריער פון מענטשן וואס ווילן נישט קומען, וואס ווילן צוריק גיין, וואס ער שיקט צוריק, איז ברזילי הגלעדי, מ'האט אים שוין געטראפן מיין איך פריער, ברזילי הגלעדי, געווען אן אלטע איד, ער האט געוואוינט דארט אין עבר הירדן, אין רוגלים. ער איז געווען א גביר, און ער האט אויסגעהאלטן דעם מלך בשעת ער איז געווען דארט. האט דער מלך געזאגט, נו, יעצט אז איך גיי צוריק, קום מיט מיר, און איך וועל דיך מפרנס זיין אין ירושלים. און וואס זאגט ברזילי, נע, איך וויל נישט, איך בין שוין אכציג יאר אלט, איך האב שוין נישט קיין כח, איך בין נישט מבחין בין טוב לרע, ס'הייסט, איך האב שוין נישט קיין פילן, אלטער איד, איך האב שוין נישט קיין טעם אין גשמיות, איך האב שוין נישט קיין טעם אין עסן, אין הערן ניגונים, שרים ושרות, זינגערס, נישט קיין זאך, א שאד, איך וויל בעסער שטארבן רואיג ביי מיך אין שטוב, ביי מיך אין שטאט, כ'וועל ווערן באגראבן ביי מיין קבר פון מיין טאטע מיין מאמע, ס'זאל סתם זיין א עול פאר דיר אן אלטע איד, ווייסט וואס כ'האב דא כמהם, כמהם זעט אויס געווען זיין זון די יונגער, ער וועט גיין מיט דיך, דער מלך זאגט ווייסט וואס אין הכי נמי כמהם וועט קומען מיט מיר, כ'וועל אים מייטב זיין, מכיר טובה זיין, דו קענסט בלייבן אינדערהיים, טאקע איז ער אהיים געגאנגען, ער האט אים געגעבן א קוש, און אים געגעבן א ברכה, א שלום עליכם, ברכה ושלום, און געגאנגען אהיים. שוין, יעצט נאך איין וויכטיגע זאך ענדיגט זיך די פרק. אז מיר האבן געלערנט פריער אז דוד האט געשיקט פאר יהודה אז זיי זאלן זיין די ערשטע, יעצט זענען געקומען שפעטער איש ישראל, אלע אנדערע אידן, אלע שבטים זענען געקומען צו די מלך און געזאגט וואס איז דאס אז יהודה האט דיך גע'גנב'עט, זיי האבן צוריק געברענגט די מלך צוריק אריבער די ירדן, האט יהודה געזאגט וואס הייסט איך בין דאך די מלך'ס משפחה איך בין נענטער צו אים, וואס האסט טענות, האסט פארדינט עפעס, איך האב דען עפעס געגעסן פון דעם מלך, איך האב עפעס גענומען פון אים, סך הכל אזויווי ס'איז נישט אז איך האב פארלוירן גארנישט.